בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף י ג. מ'הייבן מיר אן דף י ג עמוד א' אויבן, כיוצא בו לא יאכל הזב, האמיר געזען אין די משנה א תקנת חכמים אז א זב און א זבה טארן נישט עסן צוזאמען, אלס הרגל עבירה, זיי זאלן נישט צוקומען צו קיין קירבה. זאגט די גמרא, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, ר' שמעון בן אלעזר האט געזאגט, בוא וראה, עד היכן פרצה טהרה בישראל, ווי שטארק איז נפוץ טהרה אין כלל ישראל, עד כדי כך אז כלל ישראל איז אזוי מין מקפיד אויף טהרה אז מען עסט אפילו חולין בטהרה, ווייל בעצם דארף מען דאך נישט עסן קיין חולין בטהרה מן התורה, און כלל ישראל איז מקפיד אויף דעם, פון וואו זעהן מיר דאס? ווייל שלא שנינו לא יאכל הטהור עם הטמאה, ווייל די משנה זאגט נישט אז א טהור'ע מענטש זאל נישט עסן מיט זיין פרוי וואס איז טמא וואס זי איז א נידה אדער א זבה אלס הרגל עבירה, דאס האט די משנה נישט געדארפט זאגן, אלא לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה, וואס טייטש אזוי, בעצם, א טהור'ע מענטש טאר דאך אויך נישט וואוינען מיט זיין פרוי וואס איז א זבה אדער א נידה, און ממילא, פארוואס האבן חכמים נישט געמאכט קיין תקנה, אז א יעדער מאן, נישט קיין חילוק צו ער איז טהור צו ער איז טמא, טאר נישט עסן מיט א טמא'נע פרוי? נאר וואס דען, פון דעם וואס מען זעט אין די משנה, אז די תקנת חכמים איז געווען אז א זב און א זבה, זאלן נישט עסן צוזאמען אז דער מאן איז אויך טמא, פשט איז ווייל ווען דער מאן איז טהור איז ער סיי ווי סיי מקפיד צו עסן אלעס בטהרה, עסט ער במילא נישט מיט זיין פרוי, ווייל כלל ישראל איז מקפיד צו עסן חולין בטהרה, און ממילא דארט דארף מען נישט קיין תקנה, נאר ווען דען? ווען דער מאן איז אויך א זב און די פרוי איז א זבה, וואס דארט איז דאך נישט שייך חולין בטהרה, ווייל דער מאן איז סיי ווי סיי טמא, דארט האבן דאך חכמים געדארפט מאכן די תקנה, אז זיי זאלן נישט עסן צוזאמען און מען זאל נישט צוקומען צו קיין עבירה. על כל פנים איז די ברייתא יעצט ממשיך, כיוצא בו, לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ, שמא ירגילנו אצלו, א זב א תלמיד חכם, זאל נישט זיצן און עסן א סעודה צוזאמען מיט א זב אן עם הארץ, פארוואס, טאמער די עם הארץ, די זב די עם הארץ וועט זיין רגיל מיט אים, ער וועט זיך דרייען ביי אים, פרעגט די גמרא וכי מרגילו אצלו מאי הוה, וואס איז אז ער וועט זיך דרייען ביי אים, וואס איז די פראבלעם, זאגט די גמרא אלא אימא, שמא יאכילנו דברים טמאין, ס'טייטש די חשש איז אז די זב די עם הארץ עט מאכיל זיין פאר די זב די תלמיד חכם טמא'נע עסן, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, אטו זב פרוש לאו דברים טמאין אכיל, די זב די תלמיד חכם איז דאך א זב, און וואס איז א נפקא מינה צו די עם הארץ געט אים טמא'נע עסן צו נישט ער עסט סיי ווי סיי טמא'נע עסן ווייל ער אליין איז טמא, אמר אביי, איז אביי מסביר ניין, גזירה שמא יאכילנו דברים שאינן מתוקנין, די חשש איז אז ער וועט אים מאכיל זיין מאכלים וואס איז נישט מתוקן, וואס מען האט נישט אראפגענומען פון דעם קיין מעשר, וואס עמי הארצים זענען דאך חשוד אז זיי נעמען נישט קיין מעשר, און במילא פאר דעם זאל ער נישט עסן מיט א זב אן עם הארץ, ורבא אמר, רבא ענטפערט א צווייטע תירוץ, רבא האלט רוב עמי הארץ מעשרין הן, רוב עמי הארצים מעשר'ן יא די פירות, און במילא אלס דעם דארף מען נישט גוזר זיין, אלא נאר ס'דא א צווייטע טעם פארוואס ער זאל נישט עסן מיט אן עם הארץ, שמא יהא רגיל אצלו, טאמער די עם הארץ וועט זיך דרייען אסאך אין די שטוב פונעם תלמיד חכם, ויאכילנו דברים טמאים בימי טהרתו, שפעטער די תלמיד חכם וועט טהור ווערן, און די עם הארץ דרייט זיך נאך דארט, עט ער אים מאכיל זיין א דבר טמא, בשעת וואס די תלמיד חכם איז טהור, וואס מ'האמיר דאך געזעהן כלל ישראל איז מקפיד צו עסן חולין בטהרה, פארשטייט זיך נישט היינט, יענע צייטן וואס איז געווען אן ענין צו זיין טהור, על כל פנים, דאס איז די חשש פאר דעם זאל ער זיך נישט מרגל זיין צו עסן מיט א עם הארץ, פרעגט יעצט די גמרא, איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט באלד וועט מען זעהן ווי די גמרא קומט דא אריין אבער על כל פנים די איבעיא איז נידה מהו שתישן עם בעלה היא בבגדה והוא בבגדו וואס איז די דין צו א פרוי א נידה מעג שלאפן צוזאמען מיטן מאן ווען ביידע זענען אין די בגדים די שאלה דא איז צו היות וואס איז דא דא א היכר ווייל די בגדים איז א היכר בדרך כלל אמאליגע צייטן פלעג מען שלאפן אן קיין בגדים און ממילא די בגדים איז געווען א היכר איז אפשר דאס גענוג אלץ א שמירה זיי זאלן נישט נכשל ווערן צו נישט, זאגט די גמרא, אמר רב יוסף, כ'עדיר א ראיה ברענגען תא שמע, כ'עדיר א ראיה ברענגען פון א משנה, פון חולין דף קד עמוד ב', איז אזוי, די משנה דארט איז דן לגבי בשר וחלב, מן התורה, די תורה אסר'ט צו עסן, און צו קאכן, און צו הנאה האבן, פון פלייש, מיט מילך וואס מ'האט אויפגעקאכט צוזאמען, וואס טייטש מן התורה, טאמער מ'נעמט בשר בהמה, און מ'קאכט עס אויף מיט מילך, איז מען עובר א איסור, מ'איז עובר א לאו, די זעלבע זאך טאמער מ'עסט עס, און די זעלבע זאך טאמער מען האט הנאה פון דעם, אבער דאס איז נאר ווען ס'איז אויפגעקאכט. סתם אזוי צו עסן פלייש מיט מילך צוזאמען, דאס איז נאר א דרבנן, ס'איז א גזירת חכמים. יעצט חוץ פון דעם, האבן חכמים אויך גוזר געווען אז מען טאר נישט ארויפלייגן אויפן זעלבן טיש פלייש מיט מילך, פארוואס טאמער מ'עט נכשל ווערן אז ס'וועט זיין א הייסע טאפ פלייש, אדער פארקערט, א הייסע טאפ מילך, און די פלייש אדער די מילך וועלן זיך אויסמישן, וואס דעמאלטס קאכט זיך עס אויף, וואס מען קען נכשל ווערן א דאורייתא פאר דעם טאר מען עס נישט ארויף לייגן אויפן זעלבן טיש, יעצט דאס איז אלעס ביי בהמה פלייש, די שאלה דא איז די משנה איז דא דן וואס איז מיט עוף, די גאנצע איסור צו קאכן עוף צוזאמען מיט מילך און צו עסן אזא סארט זאך איז אויך א דרבנן, און ממילא די שאלה איז צו מען מעג ארויף לייגן אויף איין טיש עוף מיט מילך, זאגט די משנה, העוף עולה עם הגבינה על השולחן, ואינו נאכל, דברי בית שמאי, בית שמאי זאגן מ'מעג עס ארויפלייגן אויפן טיש, עסן טאר מען דאס אוודאי נישט א דרבנן, אבער אויפן טיש מעג מען עס לייגן צוזאמען, בית הלל אומרים, בית הלל קריגט זיך, און ער זאגט, לא עולה ולא נאכל, מ'טאר עס נישט ארויפלייגן אויפן טיש, און פארשטייט זיך מ'טאר עס נישט עסן צוזאמען, על כל פנים וויל ר' יוסף מדייק זיין פון די משנה, אז אזוי ווי לויט די בית הלל טאר מען נישט ארויף לייגן עוף מיט מילך צוזאמען אויף א טיש, די זעלבע זאך א מאן און א פרוי טארן נישט זיין צוזאמען אין איין בעט ווען די פרוי איז א נדה, זאגט די גמרא, וואס א ראיה ברענגסטו פון דארט, שאני התם, דארט איז אנדערש, דליכא דייעס, ס'איז נישט דא קיין צוויי דייעס, ס'איז דא איין מענטש, וואס טייטש ווען א מענטש זיצט ביי א טיש, און ס'ליגט אויף די טיש עוף מיט מילך, דארט זאגן טאקע די בית הלל אז היות וואס ס'איז איין מענטש, ער וועט זיך נישט כאפן, ער עט עסן די צוויי צוזאמען, עט ער עובר זיין אויף א דרבנן, אבער דא וואס ס'איז נישט איין מענטש ס'איז צוויי מענטשן, די מאן מיט די פרוי, און במילא אפשר היות וואס ס'איז צוויי דעות קען איינער אויפפאסן אויפן צווייטן נישט צו זינדיגן, זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא, אזוי אויך זאגט די סברא, דהיכא דאיכא דעות שאני, אז דארט וואו ס'איז דא צוויי מענטשן איז אנדערש מ'קען דארט מיקל זיין, פארוואס זאגט אזוי די סברא דקתני סיפא? ווייל קוק טאקע אין די סיפא פון די משנה אין חולין, שטייט דארט אין די משנה, רבי שמעון בן גמליאל אומר, שני אכסנאים אוכלין על שלחן אחד, זה אוכל בשר וזה אוכל גבינה, ואין חוששין, רבי שמעון בן גמליאל זאגט דארט קלאר, אז טאמער צוויי מענטשן, צוויי גאסט, וואס זענען געסט ביי א מענטש, מעגן זיי יא עסן, ער עסט פלייש און ער עסט מילך אויפן זעלבן טיש, פשט איז לכאורה זאגט די גמרא פארוואס ווייל ס'איז צוויי דעות, זעהן מיר אז ס'יא דא א סברא מיקל צו זיין ביי צוויי דעות, זאגט די גמרא ס'נישט קיין ראיה פון דארט, ווייל ולאו איתמר עלה, האמער דען נישט געזאגט אויף דעם דין דארט אין די משנה אמר רב חנין בר אמי אמר שמואל לא שנו אלא שאין מכירין זה את זה, אבל מכירין זה את זה אסורין? והני נמי מכירין זה את זה נינהו, וואס טייטש שטייט דארט אין די גמרא, די גמרא זאגט דארט אויף די משנה אז די דין אז צוויי מענטשן מעגן עסן אויף איין טיש, ער עסט פלייש, ער עסט עוף און ער עסט מילך, דאס איז נאר ווען זיי קענען נישט איינער דעם צווייטן, וואס דעמאלטס היות וואס זיי קענען זיך נישט איז נישטא קיין חשש זיי זאלן זיך אויפמישן, אבער ווען זיי קענען איינער דעם צווייטן, אפילו ס'איז טאקע צוויי דעות, זאגט דארט די גמרא, אז דארט טאר נישט איינער עסן פלייש און איינער מילך אויפן זעלבן טיש, און במילא זאגט די גמרא דא אויך, די מאן און די פרוי קענען דאך איינער דעם צווייטן, און במילא העלפט נישט דא דאס אז זענען צוויי דעות, ווייל היות וואס זיי קענען זיך, עלן זיי נישט אויפפאסן איינער אויפן צווייטן, און במילא לכאורה איז יא א גוטע ראיה פון עוף און מילך אז דא אויך טארן זיי נישט שלאפן צוזאמען אין איין בעט, זאגט די גמרא, ס'איז נאך אלץ אבער נישט קיין דמיון, ווייל הכי השתא התם דעות איכא שינוי ליכא, גאנץ גוט ביי צוויי אכסנאים וואס עסן אויף איין טיש, איינער עסט פלייש און איינער עסט מילך, וואס אויף דעם האבן מיר געזען אז מען טאר נישט, דאס איז טאקע אמת אז ס'איז צוויי דעות, אבער ווי נישט ווי, ס'איז נישט דא קיין שינוי, וואס טייטש זיי עסן אזוי ווי זיי עסן יעדן טאג, און במילא דארט פארשטיי איך פארוואס חכמים האבן גוזר געווען זיי טארן נישט עסן אויף איין טיש, אבער הכא דא ביי די מאן און ביי די פרוי, איכא דעות ואיכא שינוי, חוץ פון דעם וואס דא דא צוויי דעות איז דאך אויך דא דא א שינוי, אז זיי גייען דאך מיט די מלבוש, און במילא אפשר דא וואלט יא געווען א סברא זיי מתיר צו זיין שלאפן אין איין בעט טאמער זענען לבושין, איכא דאמרי ברענגט יעצט די גמרא א צווייטע נוסח אין דעם ספק, כמעט די זעלבע זאך נאר אביסל אנדערש, תא שמע, אז די גמרא האט געוואלט ברענגען א ראיה פון די משנה, נישט פון די ערשטע חלק פון די משנה נאר גראד פון די צווייטע חלק, אז רבי שמעון גמליאל אומר שני אכסנאים אוכלין על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואיתמר עלה און אויף דעם האמיר געזעהן אמר רב חנין בר אמי אמר שמואל לא שנו אלא שאין מכירין זה את זה, אבל מכירין זה את זה אסור, והני נמי מכירין זה את זה נינהו, ס'טייטש דא, לויט דער נוסח ברענגט די גמרא א ראיה טאקע פון די גמרא אין חולין, וואס מען זעט דארט אז ווען צוויי מענטשן קענען איינער דעם צווייטן, היות וואס זיי קענען זיך טארן זיי נישט עסן אויף איין טיש צוזאמען בשר וגבינה, די זעלבע זאך וויל די גמרא ברענגען א ראיה דא, אז היות וואס דער מאן און די פרוי קענען זיך, זאלן זיי נישט טארן שלאפן אין איין בעט, זאגט די גמרא אבער ווייטער ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל התם דעות איכא שינוי ליכא, הכא איכא דעות ואיכא שינוי, דא ווי נישט ווי איז דא א שינוי איז אפשר זאלן זיי יא מעגן. און ממילא פרובירט די גמרא ברענגען א צווייטע ראיה, תא שמע, די גמרא גייט ברענגען א ראיה פון אונזער משנה, מיר האבן געזען אין אונזער משנה, לא יאכל הזב עם הזבה משום הרגל עבירה, אז א זב און א זבה טארן נישט עסן צוזאמען אלס הרגל עבירה, און ממילא דאס איז גאנץ א קלארע ראיה אז זיי טארן נישט עסן צוזאמען, כל שכן אז זיי טארן נישט שלאפן צוזאמען, זאגט די גמרא, ס'איז נאך אלץ נישט קיין ראיה, ווייל הכי נמי, דעות איכא, שינוי ליכא, ווייטער, אין די משנה וואס זאגט אז מען טאר נישט עסן איז אויך נישט דא קיין שינוי, אבער די שאלה וואס אונז האמער דא, איז דארט וואו ס'איז יא דא א שינוי, צו זיי מעגן שלאפן צוזאמען צו נישט. און במילא ברענגט די גמרא נאך א ראיה, תא שמע כ'על דיר א ראיה ברענגען, שטייט אין פסוק אין נביא, די נביא אין יחזקאל זאגט די נביא דארט מצייר וואס הייסט דאס א צדיק, זאגט די נביא אין פסוק אל ההרים לא אכל, וואס פשטות אל ההרים לא אכל מיינט ער האט נישט געדינט עבודה זרה, רש"י זאגט אל ההרים לא אכל דרשנ'ט מען אז דער צדיק באנוצט זיך נישט מיט זיין זכות אבות, מיט הרים דאס וואס גייט ארויף אויף די אבות ער באנוצט זיך נישט מיט דעם, און דער פסוק איז דארט ממשיך ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל, ער דינט נישט קיין עבודה זרה, ואת אשת רעהו לא טמא, און ער וואוינט נישט מיט אשת רעהו מיט א אשת איש, ואל אישה נידה לא יקרב, און ער וואוינט נישט מיט אישה נידה, און במילא זאגט די גמרא, היות וואס די פסוק דא איז מקיש אשת רעהו מיט אישה נידה, מקיש אישה נידה לאשת רעהו, מען לערנט ארויס פון דעם מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, אזוי ווי מיט א אשת איש, אפילו אז ביידע זענען אין די בגדים, טארן זיי דאך נישט זיין צוזאמען אין איין בעט, און רש"י זאגט, מען לערנט עס ארויס פשוט פון יחוד, אז יחוד טאר מען נישט איז כל שכן דאס טאר מען נישט, איז ממילא פון די היקש פון די פסוק לערנט מען ארויס, אף אשתו נידה, די זעלבע זאך זיין אייגענע פרוי ווען זי איז א נידה, הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, איז אויך אסור אפילו ווען ס'הוא בבגדו והיא בבגדה, שמע מינה איז טאקע א ראיה א גוטע ראיה פון דעם דרש, זאגט די גמרא אבער, דער דרש גייט כשיטת ר' יוסף, ופליגא דרב פדת, און ר' יוסף קריגט זיך אויף רב פדת, וואס רב פדת האלט אז מ'מעג יא שלאפן אין איין בעט טאמער ביידע זענען לבושים, דאמר רב פדת, רב פדת האט געזאגט לא אסרה תורה אלא קירבה של גילוי עריות בלבד, רב פדת האלט אז אלע איסורי גילוי עריות אין די תורה איז מן התורה נאר אסור ממש צו טון אן עבירה, אלע אנדערע קירבות, חיבוק ונישוק, קירוב בשר די אלע זאכן איז נישט אסור מן התורה ס'איז נאר א דרבנן, און ער לערנט עס ארויס שנאמר וואס שטייט אין פסוק איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, און ער דרשנ'ט אז ממש גילוי ערווה אליין נאר דאס איז מן התורה אלעס אנדערש איז א דרבנן, רב יוסף קריגט זיך, רב יוסף האלט א קירבה איז אויך א דאורייתא, און במילא רב יוסף האלט אז א קירבה איז א דאורייתא, פארדעם זאגט ער אז שלאפן אין א בגד איז נישט גענוג, אבער לויט רב פדת וואס אלעס חוץ תשמיש איז נאר א דרבנן, עט ער אוודאי האלטן אז טאמער ס'איז הוא בבגדו והיא בבגדה עט זיין מותר. זאגט די גמרא, די גמרא פארציילט א מעשה, עולא, די הייליגע אמורא עולא, כי הוה אתי מבי רב, ווען ער פלעגט צוריק קומען פון בית מדרש, הוה מנשק ליה לאחוותיה אבי חדייהו, פלעג ער קישן זיינע שוועסטערס, לויט איין דעה האט ער זיי געקישט אויפן חזה, ואמרי לה אבי ידייהו איז דא וואס זאגן האט זיי געקישט אויף די האנט, די נקודה דא איז ער האט געקישט די שוועסטער, יעצט בעצם א שוועסטער איז איינע פון די עריות וואס אין ליבו נוקפו, א מענטש האט נישט בדרך כלל א נסיון מיט זיין שוועסטער, ובמילא מן התורה מעג מען קישן א שוועסטער, דער רמב"ם אבער זאגט, המחבק אחת מן העריות שאין ליבו של אדם נוקפו עליהן, כגון אחותו הגדולה ואחות אמו וכיוצא בהן, אף על פי שאין שם תאווה ולא הנאה כלל, הרי זה מגונה ביותר ודבר אסור הוא מעשה טפשים הוא, דער רמב"ם זאגט למעשה מ'טאר זיך נישט אזוי פירן, אבער עולא האט אזוי געטון, זאגט די גמרא, ופליגא דידיה אדידיה, און מיט דעם וואס ער האט זיך אזוי געפירט האט ער זיך בעצם סותר געווען מיניה וביה, דאמר עולא ווייל עולא אליין האט געזאגט אז אפילו שום קירבה אסור, אז קיין שום קירבה טאר נישט זיין צווישן א מאן און א פרוי, וואס ער טאר נישט וואוינען מיט איר, משום לך לך אמרי נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב, ווייל אזוי ווי מען זאגט פאר א נזיר גיי אוועק גיי אוועק גיי אפילו נישט נאנט צו א וויינגארטן א נזיר טאר דאך נישט טרינקען קיין וויין, און ממילא פשט איז מען דארף זיך שטארק מתרחק זיין מן העריות, און ממילא זאגט די גמרא אז עולא מיט דעם וואס האט געקישט זיין שוועסטער האט ער זיך סותר געווען, מיט דאס וואס ער האט אליין געזאגט אז מען דארף זיך אזוי שטארק דערווייטערן, איז תוס' למעשה פארענטפערט וויאזוי האט זיך עולא אזוי געפירט, זאגט תוס' אז עולא, וואס עולא האט געוואוסט אז ער איז נישט חשוד אין דעם, הוא היה יודע בעצמו שלא יבוא לידי הרהור שצדיק גמור היה, ער האט געוואוסט ער איז א צדיק גמור, און ממילא האט ער זיך געמעגט אזוי פירן, פאר אנדערע האט ער געזאגט טאקע די מימרא אז מען דארף זיך שטארק מתרחק זיין. זאגט די גמרא ווייטער, תנא דבי אליהו, מיר האבן געזען א ברייתא וואס מען האט געלערנט אין בית מדרש פון אליהו, ווער איז דאס דער אליהו, למעשה איז דא א מחלוקת צו דאס אליהו הנביא, צו דאס אפשר גאר א תנא אליהו, על כל פנים האבן געלערנט דארטן א ברייתא, מעשה בתלמיד אחד, ס'איז געווען א מעשה מיט א תלמיד ששנה הרבה האט געלערנט אסאך משניות, וקרא הרבה, האט געלערנט אסאך פסוקים, ושימש תלמידי חכמים הרבה, משמש געווען תלמידי חכמים, ס'טייטש ער האט געלערנט פון תלמידי חכמים פשטים, וואס דאס איז אונזער גמרא ער האט געלערנט גמרא ומת בחצי ימיו און ער איז אוועק זייער יונג והיתה אשתו נוטלת תפיליו און זיין פרוי האט גענומען זיין תפילין ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות און זי האט זיך געדרייט מיט דעם פון איין בית מדרש צום צווייטן ואמרה להם און זי האט געזאגט פאר די אידן וואס זענען געזעצן דארט אין בית מדרש כתיב בתורה שטייט אין די תורה כי הוא חייך ואורך ימיך אז די תורה איז א סגולה אויף אריכות ימים, אויף חיי עולם הזה, אויף חיי עולם הבא, און די סיבה וואס זי האט גענומען די תפילין אין די הענט ווערט געברענגט אין תוס' רא"ש, ווייל שטייט דאך אויך אויף תפילין, השם עליהם יחיו דאס א פסוק וואס די נביא זאגט ס'גייט ארויף אויף תפילין, זעהן מיר די ענין פון אריכות ימים וואס שטייט אויף תפילין, על כל פנים האט זי געזאגט, בעלי, מיין מאן, ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו, פארוואס איז ער אוועק אזוי יונג, ולא היה אדם מחזירה דבר, און קיינער האט אים נישט געקענט ענטפערן, פארציילט אליהו, פעם אחת נתארחתי אצלה, איך בין אמאל געווען איר גאסט, והיתה מסיחה כל אותו מאורע, און זי האט מיר פארציילט די גאנצע מעשה אז איר מאן איז אוועק, ואמרתי לה, האב איך איר געזאגט בתי, בימי נדותך מהו אצלך, ווען ביסט געווען א נדה וויאזוי האט זיך אייער מאן אויפגעפירט, אמרה לי, האט זי מיר געזאגט חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי, ער האט מיר אפילו נישט צוגערירט מיט א קליינע פינגער, פארציילט אליהו הנביא ווייטער, בימי לבוניך, מהו אצלך, וואס איז געווען אין די שבעה נקיים, וויאזוי האט ער זיך דעמאלטס געפירט, האט זי געזאגט, אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר, ער האט געגעסן מיט מיר, געטרינקען מיט מיר, אפילו געשלאפן בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר, און זיין קאפ האט אפילו נישט געטראכט על דבר אחר ס'טייטש צו טון חלילה קיין עבירה אויף תשמיש, ואמרתי לה, האב איך איר געזאגט, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה, געלויבט איז דער באשעפער וואס האט אים געהארגעט, וואס טייטש זיך אים געקומען, ווייל ער האט זיך נישט אויפגעפירט מיט א כבוד כלפי די תורה, שהרי אמרה תורה, ווייל שטייט דאך אין די תורה ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב, אז מען טאר נישט וואוינען מיט א פרוי א נידה. יעצט בעצם וואס גייט דא פאר? וואס איז פשט אז ער האט זיך מיקל געווען אין די שבעה נקיים? לכאורה דאס איז ממש אסור מן התורה, איז די מפרשים זענען שוין מסביר אז יענע צייטן פלעגט זיין אזוי, ס'איז דאך ידוע, ס'איז דא א זאך וואס טייטש א נידה, שפעטער איז דא א זאך וואס טייטש א זבה, מן התורה א נדה איז טמא אויף זיבן טעג שפעטער קען זיך טובל'ן נאכדעם איז זי ריין, א זבה דארף ציילן שבעה נקיים, יעצט שפעטער האבן די בנות ישראל מקבל געווען אויף זיך אז אפילו אויף א נדה ציילט מען אויך שבעה נקיים, יעצט בעצם זאגן די מפרשים יענע צייטן פלעגט זיין אזוי נאך די שבעה ימי נדה פלעגן זיך די פרויען טובל'ן, וואס טייטש מן התורה בעצם זענען זיי געווען ריין. שפעטער נאכדעם האבן זיי געציילט נייע שבעה נקיים און נאכדעם זיך גע'טובל'ט נאכאמאל און נאכדעם זענען זיי געווען מותר אבער מען האט זיך גע'טובל'ט די ערשטע מאל אויך און במילא די מאן האט זיך מיקל געווען נאך די ערשטע טבילה וואס מן התורה בעצם האט ער געמעגט אבער היות וואס ער האט נישט מקפיד געווען אויף אלע דינים וואס מען האט מחמיר געווען אויף זיך פאר דעם האט זיך אליהו הנביא אויסגעדרוקט ווי ער האט זיך אויסגעדרוקט שלא נשא פנים לתורה, ווייל די מפרשים שטעלן זיך אז שלא נשא פנים לתורה, טאמער ער האט עובר געווען ממש אויף איסור דאורייתא, האט אליהו געדארפט זאגן שעבר על דברי תורה, נאר וואס דען מיט דעם איז עס פארענטפערט, זאגט די גמרא, כי אתא רב דימי, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל, אמר, האט ער געזאגט, מטה חדא הואי, וואס טייטש די עבירה פון דער תלמיד חכם איז געווען נאך ווייניגער, נישט פשט ער האט ממש געשלאפן בקירוב בשר, נאר זיי האבן געשלאפן אין איין בעט, זיי האבן זיך אינגאנצן נישט צוגערירט, במערבא אמרי אין ארץ ישראל האט מען געזאגט אמר רבי יצחק בר יוסף, סינר מפסיק בינו לבינה, ווייל ס'איז נישט געווען קיין קירוב בשר, ער האט געטראגן הויזן, זאגט די הייליגע משנה, ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו, חנניה בן חזקיה בן גרון איז געווען א תנא, ער איז געווען דער גדול הדור אין יענע דור, ער האט געהאט א בוידעם, א דאך, העכער זיין שטוב, דארט פלעג ער זיצן און לערנען, ס'פלעג זיין דארט כסדר, תלמידי חכמים האבן זיך געדרייט דארט, מ'האט דן געווען אין לערנען. על כל פנים איז געווען אמאל א מעשה, א מעמד, וואס מ'האט דן געווען אין די עליית חנניה בן חזקיה בן גרון, אויף כל מיני הלכות. למעשה נאך מ'האט דן געווען, נמנו, האט מען געציילט, די אלע תלמידים זענען דארט געווען, איז געווען דארט פון די בית שמאי, עס איז געווען דארט תלמידים פון בית הלל, האט מען געציילט ווער האט מער, האט זיך דעמאלטס פונקט געמאכט אז ורבו בית שמאי בית הלל, ס'איז געווען מער תלמידים פון די בית שמאי ווי די בית הלל דארט בדרך כלל איז אלעמאל געווען מער תלמידי בית הלל פארדעם איז אלעמאל די הלכה ווי די בית הלל דעמאלטס האט זיך געמאכט ס'איז געווען מער תלמידי בית שמאי און שמונה עשר דברים גזרו בו ביום און דעמאלטס היות וואס איז געווען מער תלמידי בית שמאי אחרי רבים להטות מ'פסקנט דאך ווי א רוב און ממילא האט מען געפסקנט ווי אַכצן הלכות וואס מ'האט דעמאלטס דן געווען האט מען געפסקנט ווי די בית שמאי ווייל זיי האבן טאקע געהאט מער, יעצט בעצם עמער זעהן די קומענדיגע משנה עט די משנה אויסרעכענען פון די גזירות וואס די בית שמאי האבן גוזר געווען דעמאלטס, זאגט אבער די גמרא, אמר ליה אביי לר' יוסף, האט אביי געזאגט צו ר' יוסף אלו תנן? או ואלו תנן, ס'טייטש די משנה אין אונזער גירסא גייט ואלו מן ההלכות שאמרו, די שאלה איז צו ס'איז טאקע ואלו אדער אלו, וואס איז א נפקא מינה, טאמער מ'איז גורס ואלו, פשט איז, אז די אלע הלכות פון די פריערדיגע משנה, למשל, לא יפלה אדם כליו, לא יקרא לאור הנר, דאס איז אלעס פון די הלכות וואס מ'האט דן געווען דארט אין די עליית חנניה בן חזקיה בן גרון וואס דאס איז אויך פון די הלכות וואס מ'פסק'נט ווי די בית שמאי, אבער טאמער מ'איז גורס אלו, איז פשט אז די אלע הלכות פון ביז יעצט האבן נישט מיט דעם, נאר פון דא און ווייטער די קומענדיגע משניות, דאס האט א שייכות מיט דעם,

אז דאס איז טאקע פון די הלכות וואס מ'האט דארט געלערנט, שמע מינה, איז טאקע געדרינגען פון דעם ואלו תנן, אז מ'דארף דא גורס זיין ואלו, ס'גייט אויך ארויף אויף די פריערדיגע משנה שמע מינה, איז טאקע געדרינגען פון דעם. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט יעצט געזען אויף די תנא חנניה בן חזקיה בן גרון ברענגט די גמרא נאך א ברייתא וואס רעדט טאקע פון די תנא תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, מי כתב מגילת תענית? ווער איז דער וואס האט געשריבן מגילת תענית? רשי איז מסביר, אין די צייטן פון די משנה האט מען דאך נישט אראפגעשריבן קיין משניות, תורה שבעל פה האט מען נישט געטארט שרייבן, מגילת תענית האט מען מתיר געווען צו שרייבן, מגילת תענית דאס איז געווען א ספר, וואס אונז האמיר היינט אויך, וואס איז געשטאנען אין די מגילת תענית, כל מיני מאורעות און ניסים וואס איז געשען מיט כלל ישראל, וואס מען דארף זיך פירן יענע טאג יום טוב'דיג, מען טאר נישט פאסטן יענע טאג, על כל פנים ווערט געשריבן מגילת תענית, אמרו, האט מען געזאגט טאקע חנניה בן חזקיה, וסיעתו. אז דאס האט געשריבן חנניה בן חזקיה בן גרון, און זיינע חברים, זיינע תלמידים, שהיו מחבבין את הצרות, ווייל זיי האבן מחבב געווען די צרות, רשי מסביר וואס מיינט מחבבין את הצרות, שנגאלין מהן, והנס חביב עליהן, נישט טייטש מען האט זיי האבן ליב געהאט צרות, זיי האבן ליב געהאט די צרות וואס צום סוף איז כלל ישראל נגאל געווארן פון דעם, די ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון אונז ארויסגענומען פון אלע צרות, זיי האבן עס אזוי שטארק מחבב געווען אז זיי האבן געמאכט פון יעדע נס א יום טוב און זיי האבן געשריבן א מגילת תענית אמר רבי שמעון בן גמליאל האט רבי שמעון בן גמליאל געזאגט אף אנו מחבבין את הצרות בעצם אונז זעמער אויך מחבב די ניסים וואס די אייבערשטער מאכט מיט אונז און בעצם וואלטן אונז אויך געדארפט קובע זיין א יום טוב אויף יעדע נס נאר וואס דען אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקין אונז האבן אזויפיל צרות מיט אזויפיל ניסים אז טאמער מען וועט אראפשרייבן יעדעס איינס וועט מען קיינמאל נישט אניאגן דבר אחר, א צווייטע גירסא וואס רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט אז אין שוטה נפגע, מען קען נישט פוגע זיין א שוטה, מען קען נישט באליידיגן א שוטה, מען שרייט אן א שוטה, א שוטה ווייסט נישט מילפערען, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך, ער ווייסט נישט וואס פליעט, און במילא רבי שמעון בן גמליאל האט זיך אויך מדמה געווען צו א שוטה, אז אונזערע דור איז א דור פון שוטים, אונז ווייס מיר אליין נישט, יעדע מאל דער באשעפער מאכט א נס מיט אונז, און פארדעם איז מען נישט קובע א יום טוב אויף די אלע נסים, דבר אחר, נאך א פשט, רב שמעון גמליאל האט געזאגט אין בשר המת מרגיש באיזמל, א טויטע מענטש שפירט נישט ווי מען שניידט אים די פלייש, און ממילא אונז האב מיר אזויפיל צרות אונז שפיר מיר שוין אליין נישט די אלע צרות, ווען עס קומט א צרה ווען עס קומט א ישועה, און פאר דעם איז מען נישט קובע קיין ימים טובים די אלע טעג. פרעגט אבער די גמרא אויף די לעצטע משל, איני, איז דען אזוי א טויטע מענטש שפירט נישט ווי מען שניידט אים די פלייש? ואמר רבי יצחק, רבי יצחק האט דאך געזאגט קשה רימה למת, א ווארעם אויף די גוף פון א טויטע, איז אזויפיל צער פארן טויטן כמחט בבשר חי, אזוי ווי א נאדל אין א לעבעדיגע מענטש, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל, זעהן מיר אז א טויטע מענטש שפירט יא ווען מען שניידט אים דאס פלייש, ענטפערט די גמרא ניין האסט נישט פארשטאנען, אימא, רבי שמעון גמליאל האט געמיינט צו זאגן, אין בשר המת שבחי מרגיש באיזמל, ס'טייטש א לעבעדיגע מענטש וואס האט א טויטע שטיקל פלייש אויף זיך, א שטיקל פלייש וואס האט זיך פארברענט, אדער א שטיקל פלייש וואס איז טויט, ס'נישטא קיין נערוון דארט, שפירט דאך נישט ווען מען שניידט עס, די זעלבע זאך אונז שפיר מיר נישט אין אונזערע צרות, אונז שפיר מיר נישט אין די ניסים. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יהודה אמר רב, האט רבי יהודה נאכגעזאגט פון רב, ברם זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו, חנניה בן חזקיה בן גרון איז זכור לטוב, פארוואס שאלמלא הוא ווען נישט אים נגנז ספר יחזקאל, שהיו דבריו סותרין דברי תורה, ווען נישט אים וואלט מען גונז געווען די נביא די ספר יחזקאל, ווייל ס'דא דארט פסוקים וואס קוקט ממש אויס ווי ס'איז זיך סותר מיטן תורה. רש"י ברענגט א משל, שטייט אין פסוק אין יחזקאל כל נבילה וטריפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים, אז כהנים טארן נישט עסן נבילה אדער טריפה פון א עוף און א בהמה, וואס בעצם קוקט עס ממש אויס ווי ס'איז זיך סותר מיטן תורה, ס'עפעס נאר א איסור פאר כהנים, קיינער טאר נישט עסן קיין נבילה טריפה, נאר וואס דען? מה עשה? וואס האט חנניה בן חזקיה בן גרון געטון? העלו לו שלוש מאות גרבי שמן, מען האט אים ארויפגעטראגן צו זיין עליה דארט, דריי הונדערט קריגלעך אויל און עסן, וישב בעליה ודרשן, און ער איז געזעצן דארט פאר א גאר א לאנגע צייט, און גע'דרש'נט די אלע פסוקים צו פארענטפערן וויאזוי מען קען פארענטפערן די אלע פסוקים מיטן תורה, און טאקע די פסוק וואס מען האט יעצט געברענגט, האט ער פארענטפערט אז ס'מיינט נישט אז כהנים טארן נישט עסן קיין נבילה און קיין טרייפה, ס'מיינט צו זאגן אפילו כהנים טארן נישט עסן קיין נבילה און קיין טרייפה, און די חידוש איז, ווייל כ'וואלט ווען געמיינט אז יא, ווייל מיר זעהן דאך כהנים מעגן עסן א חטאת העוף וואס מ'האט מולק געווען, א חטאת העוף פלעגט מען נישט שעכטן מ'פלעגט מאכן מליקה, מליקה בעצם, טאמער א זר מאכט מליקה טאמער סתם א מענטש נעמט א עוף און מאכט מליקה ביי דעם שטופט אריין די נעגל פון הינטן ווערט די עוף גראד א נבילה, און במילא אז מ'זעהט אז כהנים מעגן עסן פונעם חטאת העוף וואלט ווען געווען א הוה אמינא אז זיי מעגן סתם אזוי עסן נבילות און טריפות, און פאר דעם דאס איז דער פסוק מחדש אז נישט, און דאס זענען פון די דרשות וואס חנניה בן חזקיה בן גרון האט געדרשנט דארט אין זיין עליה צו פארענטפערן די נביא יחזקאל, און פאר דעם האט מען עס טאקע נישט גונז געווען.